שלום וברכה צו א משהו מער נאמבער דרײַ און פֿופֿציק. א נייער דיפלאמאטישער סכסוך האט אויסגעבראכן צווישן רוסלאנד און מדינת ישראל, און דאס איז בשייכות די דזשואיש עידזשענסי, אדער דאס איז אויך באקאנט אלס די סוכנות, וואס רוסלאנד האט אפגעשפארט, פארבאטן, די די ארגאניזאציע פון אנגיין, פון ממשיך זיין מיט אירע אקטיוויטעטן אין לאנד, אין רוסלאנד. און די אמת איז אז דאס איז בסך הכל א אנטוויקלונג נאך אן אנטוויקלונג אין א סכסוך צווישן די צוויי לענדער וואס האט זיך אנגעהויבן מיט די מלחמה מיט די אינוואזיע פון רוסלאנד אין אוקריינע איז מדינת ישראל האט קריטיקירט רוסלאנד אזוי ווי כמעט די גאנצע מערב וועלט און דער רוסישער פרעזידענט פוטין האט בשעתו עס קריטיקירט און אויך גענומען א צאל שריט דורך שארפע סטעיטמענטס און אזעלכע סאפט דיפלאמאטישע נקמה אקציעס. יעצט די דזשואיש עידזשענסי, די וויאזוי זיי רופן זיך די אידישע אגענטור, איז נישט קיין רעגירונגס אגענטור, ס'איז נישט קיין חלק פון די מדינת ישראל רעגירונג, אבער זיי ארבעטן זייער נאנט און אינאיינעם מיט די מדינת ישראל רעגירונג, אין א געוויסן זין זענען זיי יא, ס'איז נישט קיין אפיציעלע קערפערשאפט פון די מדינת ישראל רעגירונג, אבער ס'איז זיכער אז זיי שטופן די אגענדע פון די מדינת ישראל ממשלה, און ס'איז אויך זיכער אז די מדינת ישראל ממשלה שטיצט זיי און העלפט זיי אויף זייער אסאך פראנטן. סאו די עיקר ציל פון די דזשואיש עידזשענסי פון די סוכנות איז צו ארויפצוברענגען אידן פון אנדערע לענדער קיין מדינת ישראל. דאס איז די עיקר תפקיד, און זיי האבן פאר דעם צוועק פיליאלעס, ברענטשעס, אין אסאך לענדער, און זיי העלפן די ארטיגע באפעלקערונג, מענטשן וואס ווילן זיך אריבערציען צו מדינת ישראל, העלפן זיי דאס טון, זיי העלפן, זיי פראפאגאנדירן פאר דעם, זיי זענען פאר דעם געמאכט, וועגן דעם זענען זיי געגרינדעט געווארן, וועגן דעם זענען זיי דא, און עס איז א אן אגענטור אויף א ריזיגע פארנעם, די סוכנות, די דזשואיש עידזשענסי, איז די גרעסטע. ייִדישע נאָן-פּראָפֿיט אָרגאַניזאַציע אין דער וועלט איז, פֿאַרשטייט זיך, ווען מע רעדט פֿון ייִדישע אָרגאַניזאַציעס, נעמט עס אויך אַרײַן אַזעלכע קערפּערשאַפֿטן, וואָס האָבן נישט קיין שײַכות מיט ייִדישקייט, נאָר ס'איז ווערט געפֿירט דורך ייִדן, און די צוועקן זענען ייִדישע צוועקן, צי אָנגעבלעך ייִדישע צוועקן, אָדער האָבן שײַכות מיט ייִדישע צוועקן, און דאָס איז דער שם-הכּולל פֿאַר אין דעם שם הכולל, אין דעם שירעם נאמען איז די איז אריין גערעכנט אויך די דזשואיש עידזשענסי און זיי זענען די גרעסטע אין די וועלט. סאו מען רעדט פון א ערנסטע ארגאניזאציע וואס האט ערנסטע בעקינג, א ערנסטן רוקנביין. און די ארגאניזאציע איז יעצט שטארק טעטיג קודם פארשטייט זיך אין אוקריינע. אין אוקריינע וואו עס בושעוועט די מלחמה זענען דא אידן וואס זוכן פון דארטן צו אנטלויפן, זיך אריבערציען אין אנדערע לענדער. אריינגערעכנט מדינת ישראל, און די דזשואיש עידזשענסי איז טעטיג אויף דעם. אגב, באריכט די סוכנות אז פון רוסלאנד אליין זענען אויך דא, איז אויך דא א פארגרעסערטע פארלאנג צו עמיגרירן קיין מדינת ישראל, ווייל דארטן אליינס, הגם אין לאנד, אין רוסלאנד אליין שפירט מען נישט, שפירט מען נישט באמת די מלחמה, אבער די מצב איז אומזיכער, און מיט די סאנקציעס וואס דארפן, לויטן חשבון פון די מערב וועלט וואס האט זיי ארויפגעלייגט דארף עס גוט אריינבייסן און צוטרייסלען די רוסישע עקאנאמיע, זענען דא אזעלכע וואס ווילן גיין, איז יעצט געקומען די נייעס אין די לעצטע פאר וואכן, קודם איז עס געווען א שטילע אומאפיציעלע אומבאשטעטיגטע באריכט אז די קרעמלין האט ארויסגעגעבן א באפעל פאר די דזשואיש עידזשענסי אויפצוהערן מיט אירע טעטיגקייטן אין רוסלאנד און שפעטער איז עס געווארן באשטעטיגט און נאכדעם האט זיך עס אביסל צוברייטערט אויכעט, ס'האט זיך צוברייטערט אז ס'האבן אנגעהויבן קומען אפיציעלע סטעיטמענטס פון די. די רוסישע רעגירונג, פארשידענע אפטיילונג פון די רוסישע רעגירונג, און פון מדינת ישראל אליין איז אויך געקומען א שארפע סטעיטמענט פונעם יעצטיגן פרעמיער מיניסטער בינתיים יאיר לפיד וואס איז פרעמיער ווייל די פריערדיגע רעגירונג איז אויפגעלעזט געווארן איז געפאלן און ס'גייען קומען וואלן איז אינדערצווישן איז ער די פריים מיניסטער און ער איז ארויסגעקומען מיט א סטעיטמענט די וואך זאגן אז די אקט די שריט פון די רוסישע רעגירונג פון די רוסישע רעגירונג וועט האבן ערנסטע קאנסעקווענצן, ערנסטע תוצאות אויף די באציאונגען צווישן די צוויי. יעצט, די דזשואיש עידזשענסי איז טעטיג אין רוסלאנד שוין יארן, און אלע זאכן זענען געלאפן ביז יעצט אן קיין שום פראבלעם, און עס איז געווען מיט די גוטהייסונג, מיט די גוט, מיט די צושטימונג פונעם קרעמלין, במילא פרעגט זיך די שאלה וואס איז יעצט געשען? וואס איז יעצט געשען אז פוטין, די קרעמלין האבן מחליט געווען צו שטערן, צו אפשטעלן די טעטיקייטן פון די דזשואיש עידזשענסי. סאו קיין אפיציעלע סיבות זענען נישט אנגעגעבן געווארן, און די פון רוסלאנד אליין זענען געקומען געמישטע סטעיטמענטס, די קרעמלין האט געזאגט זינגט איין נוסח און די אויסערן מיניסטעריום א צווייטע, די קרעמלין רעדט מער שארפער און די אויסערן מיניסטעריום זאגט אביסל, זינגט אביסל א מילדערן ניגון, און פרובירט אפילו צו די צו אפמאלן די די די אישו ווי א לעגאלע אישו, ס'איז א זאך וואס האט א געזעצליכע ענין, וואס האט נישט קיין שייכות נישט מיט דיפלאמאטיע, נישט מיט פאליטיק, און זיכער נישט, שוין אפגערעדט, פון די מלחמה אין אוקריינע, און די שטעלונג פון מדינת ישראל, און אזוי ווייטער. ולמעשה פרעגט זיך די קשיא, וואס איז יעצט געשען? איז די ערשטע זאך, די ערשטע שפעקולאציע וואס ווערט אויפגעברענגט איז אז געשען איז אז לפיד איז געווארן פריים מיניסטער. ביי די פאריגע רעגירונג וואס איז געפאלן איז לפיד געווען אויסערן מיניסטער, און אלס אויסערן מיניסטער האט האט ער היפש שארף קריטיקירט רוסלאנד פאר די אקטן. בשעת דער דעמאלטסדיגער פריים מיניסטער בענעט, ער איז געווען מער איינגעהאלטן, האט לפיד איז לפיד געווען מער ברייט מיט זיין קריטיק און מיט די שפראך וואס ער האט גענוצט קעגן רוסלאנד. ס'איז קודם קען זיין אז דאס איז אזוי ווי א ווינק פון רוסלאנד צו לפיד, קען זיין א חלק איז נקמה און א חלק איז א מעסעדזש אז ער זאל נישט ממשיך זיין מיט דעם שניט. יעצט דער פאריגער פריים מיניסטער בענעט איז געווען איינגעהאלטן מיט זיין קריטיק צו רוסלאנד אויפן חשבון פון רוסלאנד, איז לכאורה, אגעין דאס איז קיינער קיין אפיציעלע באאמטע האבן עס אפשר נישט געזאגט, אבער דאס איז א דבר המובן מאיליו אז מדינת ישראל האט צוטון מיט איראן און סיריע, איראן שיקט כסדר געווער קיין סיריע מיט צוויי צילן, איין ציל איז עס זאל אנקומען פון סיריע קיין לבנון ווי כעזבאלא איז סטאנציאנירט, די טעראר גרופע כעזבאלא, און די צווייטע איז אז איראן אליין פרובירט אויפצובויען אן אייגענע פראנט א מיליטערישן כח ביי די גולן געגנט, דאס הייסט דאס איז די גרענעץ צווישן סיריע און מדינת ישראל. סאו די עיקר זארג פון מדינת ישראל לגבי די וועפן שיפמענטס וואס קומען פון איראן קיין סיריע זענען פריסיזשן גיידעד מיסילס, דאס הייסט מיסילס וואס קענען געצילט ווערן מיט א מורא'דיגע מאס פונקטליכקייט, דאס הייסט אזוי ווי עס איז איז די לעצטע תקופה פון חאמאס אין עזה פלעגט עס אין דעם עבר אויכעט קומען פון כעזבאלא אין צפון אז זיי האבן געשאסן זייערע ראקעטס אויף מדינת ישראל שטעט און די די מעשה איז נאך געווען צום מזל זענען זייערע מזל זענען זייערע מיסילס נישט צו פונקטליך און במילא האבן זיי געמאכט סאך ווייניגער שאדנס ווי זיי וואלטן געקענט אויב זיי וואלטן געווען פונקטליכער. כעזבאלא וויל באקומען אזעלכע מיסילס. איראן וויל אז כעזבאלא זאל האבן אזעלכע מיסילס כדי צו קענען מאכן. יא, סאך מער שאדן, און מדינת ישראל איז אנטשלאסן עס אפצושטעלן פאר יעדן פרייז, און במילא האבן זיי שוין דורכגעפירט א געוואלד מיט באמבארדירונגען, גרעסערע און קלענערע, שטילערע און מער רעשיגע, אקציעס אין סיריע, ווי זיי האבן באמבארדירט אזעלכע שיפמענטס. יעצט אין סיריע איז דא א בעל הבית, דאס איז רוסלאנד, רוסלאנד איז דארטן, רוסלאנד און איראן, דאס זענען צוויי וואס האבן אן אינטערעס אז באשאר אל אסאד זאל בלייבן ביי די מאכט, יעדער האט זיך זיינע אייגענע חשבונות, די רוסישע חשבונות זענען, ווייל באשאר אל אסאד געבט א פיס פאר רוסלאנד אינעם מיטל מזרח, ס'איז די איינציגסטע לאנד באמת אין דעם ראיאן וואו רוסלאנד איז אן אנגעלייגטע גאסט שוין יארן אזוי, און די סיבה, די מענטש וואס געבט וואס געבט פאר רוסלאנד א פרייע האנט דארט צו זיין איז באשאר אל אסאד, האבן זיי נגיעה אז ער זאל דארטן בלייבן, און דא אין סיריע און נאך אפאר פלעצער קומען זיך די אינטערעסן פון רוסלאנד און איראן צוזאם. ווען ס'איז געקומען צו די אקציע צו די באמבארדירונגען פון מדינת ישראל פון די איראנישע וואפן ליפערונגען אין סיריע איז האט רוסלאנד געקוקט די אנדערע זייט. ס'איז ברייט באקאנט און ווי מ'זאגט קיינער האט עס נישט באשטעטיגט אפיציעל אבער ס'איז א סוד פאר גאנץ בראד אז מדינת ישראל און רוסלאנד האבן א אזא אפמאך אז ווען מדינת ישראל וויל ערגעץ באמבארדירן וועלן זיי מודיע זיין פאר רוסלאנד זיכער צו מאכן אז זיי האבן נישט קיין מענטשן קיין סאלדאטן דארטן, און רוסלאנד קוקט די אנדערע זייט. ס'איז קלאר ווי דער טאג אז איראן האט מיט דעם א גרויסן פראבלעם. איראן שיקט נישט די וואפנס, די מיסל טיילן קיין סיריע פאר פאן, זיי שיקן עס אהין מיט א ציל. און ס'איז קלאר ווי די טאג אז זיי קרענקט דאס אז רוסלאנד האט א געוויסן כח, ס'איז דא אפילו א היכי תמצי צו זאגן אז רוסלאנד קען אינגאנצן אפשטעלן די מדינת ישראל אקציעס אין סיריע, בכל אופן קענען זיי זיכער מאכן שוועריגקייטן, זיי קענען זיך דא ארויסשטעלן, זאגן א ווארט, שטילערהייט צי הויעכערהייט, זיי טוהן עס אבער נישט. ווייל די, ווי געזאגט, די רוסלאנד און איראן האבן צוויי אנדערע אדזשענדעס, סאו ס'איז דא געוויסע פלעצער וואו זייערע אינטערעסן קומען זיך צוזאמען, אבער רוסלאנד האט אויך נאך חשבונות, און פאר זייערע חשבונות קומט יעצט אויס איז עכ"פ ביז יעצט אויסגעקומען בעסער אז צו יא האבן לאזן מדינת ישראל טון וואס זיי האבן צו טון אין אויסטויש פאר וואס עס זאל נאר נישט זיין וואס די צוויי מדינות האבן אפגעמאכט צווישן זיך. אבער יעצט איז רוסלאנד זייער איזולירט, רוסלאנד האט ווייניג חברים, ווייניג ידידים איבער די וועלט, און איראן איז איינער פון יענע, א חוץ דעם וואס איראן איז איינע פון די לענדער וואס שטיצט אפיציעל די קרעמלין און פוטין און די אינוואזיע אין אוקריינע האבן זיי אויך ביזנעס אינטערעסן, זיי האבן אינטערעסן לגבי אויל, זיי האבן אינטערעסן לגבי דעם אז איראן זאל העלפן רוסלאנד אויסקראסן די סאנקציעס וואס די מערב וועלט האט ארויף געלייגט און נאך. איז רוסלאנד איז יעצט אנגעוויזן אויף איראן און פוטין איז דארט געווען, זיך נארוואס אומגעקערט פון א באזוך אין איראן, און אפילו אויב קיינער זאל עס נישט באשטעטיגן זאגט די סברה זייער קלאר און זייער הויעך אז דאס איז געווען איינע פון די אישוס וואס זענען דארטן אויפגעברענגט געווארן אז איראן האט אויפגעברענגט דאס מסתמא צום וויפילטן מאל צו רוסלאנד אז זי זאל העלפן זי זאל העלפן אפשטעלן די אדער רעדוצירן די מדינת ישראל אטאקעס אויף אירע וואפן ליפערונגען אין סיריע. וואס די אינטערעסן וואס די געמיינזאמע אינטערעסן צווישן מדינת ישראל און רוסלאנד זאל נאר נישט זיין איז אויך קלאר אז דאס איז געווען א פראבלעם די אין מדינת ישראל קריטיקירן די רוסישע אינוואזיע אין אוקריינע אה זיכער האט געמאכט א ריס. מסתבר איז אז מדינת ישראל איז געווען געצווינגען, האט עס געטון אונטער דרוק אדער אונטער צוואנג אפשר אפילו פון אמעריקע צו אנדערע מערב וועלט לענדער צו מ'האט עס דירעקט פארלאנגט צו ס'איז געווען אזוי ווי ממש משום שנאמר אדער דאס איז געווען די ניגון וואס די מערב וועלט זינגט און מדינת ישראל האט זיך צוגעשטעלט דערצו בעל כרחם צו מרצונם הטוב אבער אזוי האט עס געדארפט זיין. ווייל אין די ספעציפישן פאל איז מסתמא מער דא פאר מדינת ישראל וואס צו דערלייגן ווי צו פארדינען פון קריטיקירן רוסלאנד. רוסלאנד מצד השני האט עס אויפגענומען אזוי ווי זיי האבן עס אויפגענומען און דאס איז לכאורה אויכעט א פאקטאר פארוואס זיי האבן מחליט געווען, עפנטליך אראפצורייסן מדינת ישראל פאר די אטאקעס אין סיריע. אפאר שארפע סטעיטמענטס זענען די לעצטע תקופה ארויסגעקומען פונעם קרעמלין און פון די רוסישע אויסערן מיניסטעריום, און דערצו האט דער מדינת ישראל פארטיידיגונגס מיניסטער בעני גאנץ יעצט מגלה געווען אז מיט א קארגע צוויי חדשים צוריק האט א רוסישע מיסל איז א רוסישע מיסל געצילט געווארן צו א מדינת ישראל עראפלאן דאס הייסט נאכדעם אדער אביסל פריער דורכאויס איין אזא אטאקע וואס מדינת ישראל לופט כוחות האבן דורכגעפירט אין סיריע איז א רוסישע מיסל ארויסגעשאסן געווארן אויף זיי איז למעשה איז גארנישט געשען און ווי גאנץ טענה'ט איז געווען אן איינמאליגע אינצידענט אבער ס'איז געווען. ס'איז געשען, און דאס אליין זאגט עפעס. סאו, קודם איז דא לפיד וואס האט אלס אויסערן מיניסטער קריטיקירט רוסלאנד און וועם פוטין קען זיין וויל ער וויל אים געבן א רוק אדער א ווינק, נאכדעם איז דא אז די קען זיין אז רוסלאנד האט מחליט געווען צו טוישן פאליסי לגבי מדינת ישראל'ס טעטיגקייטן אין סיריע און נוצט יעצט די מעשה מיט די דזשואיש עידזשענסי צו לייגן דרוק אויף מדינת ישראל אויף דעם. דאן איז דא נאך איין זאך וואס איז שוין אויכעט א געפעכט צווישן די צוויי לענדער וואס ציט זיך א לאנגע צייט, נאר א שאלה אויב דאס שפילט דא א ראלע, און דאס איז עפעס א קירכע וואס געפינט זיך אין אלט-שטאט ירושלים, איבער וואס די צוויי רעגירונגען אמפערן זיך שוין א שטיק צייט צו וועמען ס'באלאנגט. די רוסישע רעגירונג, די קרעמלין, וויל אז די בעלות פון יענעם טיפלה זאל אריבערגיין אונטער רוסלאנד, אונטער די רוסישע רעגירונג, און מדינת ישראל האט בעצם אין פרינציפ מסכים געווען, אבער למעשה שלעפט מען, זיי שלעפן און צעגערן, אבער פאר מדינת ישראל האט אויך האט מסכים געווען דערצו, איז געווען א לאנגע צייט וואס דאס איז געווען א דיון, ס'איז געווען א דיון צו וועמען דאס באלאנגט באמת, און צו ס'דארף גיין צו רוסלאנד צו נישט, מצד אחד קען זיין די זאך וואס דאס די מציאות, די פאקט אז דאס פארציט זיך אזוי, אז די קירכע איז נאך נישט למעשה אריבערגעפירט געווארן אונטערן בעלות פונעם קרעמלין, קען זיין אז דאס שפילט אויך א ראלע אין די יעצטיגע רוסישע החלטה, מצד השני זאגן אנדערע אז פארקערט, די מדינת ישראל רעגירונג וועט נוצן דעם קארטל פון יענעם טיפלה פון יענעם קירכע, פון די בעלות דערפון, אז טאמער רוסלאנד וועט נישט לאזן ווייטער די דזשואיש עידזשענסי אנגיין מיט אירע אקטיוויטעטן אין רוסלאנד, וועלן זיי נוצן דאס, וועלן זיי נוצן די בעלות פון יענע טיפלה וואס רוסלאנד זוכט עס אדער אפצוזאגן אדער אפצולייגן אויף ווייטער. איז על כל פנים דאס איז די באשר יש שם ווי ס'שטייט יעצט איז דא דא א דיפלאמאטישע און פאליטישע סכסוך הגם ביידע זייטן פרובירן עס האלבוועגס אראפצושפילן און פרובירן עס צו אפמאלן ווי ס'איז נישט אזוי שלעכט ס'איז נישט אזוי שרעקליך אבער ס'זענען געקומען סטעיטמענטס שארפע סטעיטמענטס אויכעט פון ביידע רעגירונגען פארשידענע אפטיילונגען פון ביידע רעגירונגען ווי ס'זעט אויס ס'איז דא אזעלכע וואס די וואס די וואס פאלגן נאך די באציאונגען צווישן די צוויי לענדער זאגן אז די באציאונגען צווישן רוסלאנד און מדינת ישראל שטייען אויפן ערגסטן שטאפל אין איבער פופציג יאר. און נאכדעם איז דא א סטעיטמענט וואס די פרעזידענט פון מדינת ישראל יצחק הרצוג האט געזאגט לגבי מ'האט אים געפרעגט וועגן דעם וואס ס'טוט זיך וועגן רוסלאנד וועגן די דזשואיש עידזשענסי איז קודם האט ער געענטפערט די ענטפער וואס מ'געט געווענטליך די געפאלישטע זאגט מען דיפלאמאטישע ענטפער וואס מ'געט אפיציעל און צום סוף האט ער אויסגעפירט אז ס'דא זאכן וועגן וואס ס'איז בעסער נישט צו רעדן. שוין, אז ער וויל נישט רעדן, איז נישט. מסתמא דארף מען נישט רעדן. יעצט איין ווארט נאך נאר וועגן וויין. מען טאר נישט טרינקן קיין וויין יעצט, יעצט שטיי מיר יעצט אין די ימי אבילות נאכן חורבן בית המקדש, אבער רעדן וועגן וויין מעג מען יא. און א ווארט נאר, אז איינע פון די חילוקים צווישן ווייסע וויין און רויטע וויין, איז אה, און ווייסע וויין איז אויך נכלל די ראזי, ראזי וואס איז נישט ממש ווייס, אבער עס איז אויך נישט אינגאנצן רויט, און בכל אופן אין טעם און אין טעקסטשער און מיט די אנדערע זאכן איז עס אינגאנצן א ווייסע וויין. איז איינע פון די גרויסע חילוקים צווישן די צוויי איז, ווען מען קוועטשט אויס די זאפט, די וויין, די זאפט פון די טרויבן וואס ווערט נאכדעם וויין, ווען מען קוועטשט עס אויס, איז אה ביי די ווייסע וויין און די ראזי וויין איז דריקט מען אויס קודם די טרויבן און מען באזייטיגט די שאלאכץ און נאכדעם לאזט מען זיי אויפקאכן ווייל די זאפט פון די וויין פון די טרויבן גראד נאכן אויסקוועטשן איז נישט איז נישט דא קיין אלקאהאל ס'איז געשמאקע גרעיפ דזשוס איז מען לאזט זיי אבער אויפקאכן ס'הייסט אויפקאכן איז טייטש אז ס'איז דא ייסט אזעלכע באקטעריע וואס עסן אויף די צוקער וואס קומט נאטירליך אין טרויבן און במילא אין די זאפט פון די טרויבן און דורכאויס די פראסעס וואס זיי עסן אויף די צוקער זיך צו נעמען, עס ווערט א חלק דערפון פארוואנדלט אין אלקאהאל. איז ווייסע וויין קוועטשט מען אויס קודם און מען באזייטיגט די שאלאכץ פון די טרויבן און מען לאזט עס אזוי נאכדעם קאכן. רויטע וויין לאזט מען קאכן, יא, מען געבט עס א קוועטש, יא, מען געבט א קוועטש פאר די טרויבן און מען לאזט זיך קאכן מיט די שאלאכץ. די שאלאכץ געבט צו א געוויסע ביטערניש און אויך קאליר. איז רויטע וויין וואס איז טרוקן, מ'קען עס רופן ביטער, איז ביטער קעגן זיס, אז ס'איז נישט זיס איז די שאלאכץ העלפט עס צו, ווען ס'קאכט זיך אויף מיט די שאלאכץ באקומט עס סיי די קאלער און אויך די טעם, די ביטערע טעם וואס די שאלאכץ גיבט אריין. ווייסע וויין וואס איז געווענטליך מער לייכט און זיס אדער זיסליך אדער מער גענויגט צו די זיסע זייט, אזוי אז ער דארף נישט די טובות, די הטבות וואס די שאלאכץ פון די טרויבן שטעלן צו. און וועגן דעם קוועטשט מען זיי אויס קודם און מ'לאזט זיי און מ'לאזט זיי אויפקאכן נאכדעם וואס די שאלאכץ איז באזייטיגט געווארן. שוין, א ווארט וועגן וויין אין די ניין טעג וואס כ'האב באקומען פון רעד גארדען וויין אימפארט. לחיים לחיים, ברכה און הצלחה.